בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף מ ו, מיר הייבן אן דף מ ה עמוד ב', דריי שורות פון אונטן, אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, הלקח עבד מן העובד כוכבים, וואס טייטש אזוי, א מענטש וואס קויפט אן עבד כנעני, איז די עבד כנעני ברגע וואס א איד קויפט אים, ווערט ער מחויב במצות כאישה, מען דארף אים מל'ן, מען דארף אים טובל'ן, ער קריגט א דין פון א עבד כנעני, שפעטער אז מען באפרייט אים, דארף ער זיך נאכאמאל מגייר זיין, כאילו ס'טייטש ער דארף זיך נאכאמאל טובל'ן, און ער ווערט א גאנצע איד, יעצט אזוי, דא רעדט מען פון א איד וואס האט געקויפט אן עבד כנעני פון א גוי, נאר וואס, ער דארף דאך יעצט טובל'ען דעם עבד כנעני לשם עבדות, מאכן פון אים אן עבד כנעני, ווייל ביז יעצט איז ער געווען ביי א גוי, יעצט גייט ער ווערן א אידישע עבד כנעני, אבער פאר דער איד יאגט אן צו טובל'ען די עבד כנעני לשם עבדות, וקדם וטבל לשם בן חורין, איז געגאנגען דער עבד כנעני, און ער האט זיך אליין געטובל'ט לשם בן חורין, ס'טייטש ער האט זיך געטובל'ט לשם גירות צו ווערן א גאנצע איד, איז דער דין איז, זאגט רב, קנה עצמו בן חורין, ווערט ער טאקע א גאנצער בן חורין, ער ווערט א איד פאר זיך, ער ווערט אויס עבד כנעני, מען קען אים מער נישט נוצן, מאי טעמא פארוואס? זאגט ער אזוי, ווייל עובד כוכבים גופא לא קני ליה, א גוי קען נישט קונה זיין א צווייטע גוי, מ'וועט באלד זען, שטייט אין פסוק, מהם תקנו, מען דרשנ'ט לא הם קונים זה מזה, וואס טייטש, די גוף פונעם גוי איז קיינמאל נישט א קנין פון א צווייטן גוי, און במילא, אז א גוי איז א בעל הבית אויף אן עבד כנעני, איז ער נישט בעל הבית אויף זיין גוף. נאר אויף וואס איז ער יא בעל הבית? אויף זיין מעשי ידיים, וואס טייטשט עס כאילו דער עבד כנעני האט א שעבוד פארן גוי, און דאס איז דער גוי בעל הבית אויף אויף דעם שעבוד, און במילא מאי דקני ליה הוא דמקני ליה לישראל, דער שעבוד איז דאס וואס ער פארקויפט פארן איד, ווייל דער גוי קען דאך נישט פארקויפן עפעס וואס ער האט נישט, ער האט א שעבוד. וואס ער האט פון דעם עבד כנעני, ער פארקויפט די שעבוד פארן איד, יעצט די איד ברגע וואס ער וועט טובל'ען דעם עבד כנעני לשם עבדות, איז יענע רגע די איד שוין קונה די גוף, אבער וואס דא האט ער זיך נישט געלאזט טובל'ען לשם עבדות, טייטש נאכדעם וואס די איד האט אים אפגעקויפט, און נאכדעם וואס די שעבוד איז געווען ביים איד אבער די גוף איז נאכנישט געווען ביים איד, איז ער האט זיך אליין געטובל'ט, איז וכיון דקדם וטבל לשם בן חורין, אפקעיה לשעבודיה, ברגע וואס ער האט זיך געטובל'ט לשם גירות, איז דער עבד כנעני געווארן א פולער איד, ממילא קען נישט יעצט די איד אים טובל'ן לשם עבדות, ווייל מען קען נישט מאכן פון א איד אן עבד כנעני, און ממילא האט דער עבד כנעני זוכה געווען אין זיך אליין. און ווי די מפרשים זענען מסביר אביסל בעסער צו פארשטיין, אז ווען דער עבד כנעני, ווען ער נאך געווען ביים גוי, טאמער ער וואלט ווען געוואלט זיך טובל'ן לשם גירות, וואלט ער אויך געקענט, פארוואס? ווייל דער גוי איז נישט בעל הבית אויף זיין גוף, קען ער ווערן א גר, נאר וואס? ווען ער טוט עס ווען ביים גוי, לאכט זיך אויס דער גוי, זיין בעל הבית דער גוי גייט אים אן צו זיין עבד האט זיך גע'טובל'ט לשם גירות גייט אים נישט אן דאס, אבער יעצט וואס ער איז ביים איד, און דער איד איז נאך אויך נישט בעל הבית אויף זיין גוף, כל עוד וואס ער האט זיך נישט גע'טובל'ט לשם עבדות, קען ער זיך טובל'ן לשם גירות, מאכן פון זיך א גר, ווערן א גאנצע איד, און זיין בעל הבית וועט גארנישט קענען טון דערוועגן. זאגט די גמרא כדרבא, מען זעט אזא געדאנק אויך ווי רבא האט געזאגט, דאמר רבא, הקדש, חמץ ושחרור, מפקיעין מידי שעבוד, ס'טייטש אויך אזא סארט געדאנק, טאמער ס'איז דא א מלווה מיט א לווה, איינער פארבארגט געלט פארן צווייטן, און דער לווה זאגט פארן מלווה, איך וועל דיר צוריק צאלן געלט, אבער ער מאכט אויך אן אפויטיקע, אפה תהא קאי, ער נעמט א זאך, א חפץ, און ער זאגט פאר די מלווה, טאמער איך צאל דיר נישט צוריק געלט איז דער חפץ משעבוד פאר דיר, איז לאמיר זאגן ער האט גענומען א בהמה און ער האט עס משעבוד געווען פארן מלווה, יעצט די גוף הבהמה אוודאי באלאנגט פארן לווה, נאר וואס ס'דא א שעבוד פארן מלווה, און ממילא טאמער דער לווה וועט יעצט גיין ער וועט מקדיש זיין די בהמה אלץ קרבן, דאס זאגט רבא דא הקדש, ער איז מקדיש די בהמה אלץ קרבן, איז אטאמאטיש גייט אוועק די שעבוד וואס איז געווען דא אויפן בהמה, ס'טייטש דער קרבן האט דא איבערגענומען, רשי רעדט אויס דרך אגב אז דאס איז נאר ביי קדושת הגוף, ביי קרבן, ביי קדושת בדק הבית איז דאס נישט דא, אבער על כל פנים דאס איז ביי הקדש, ביי חמץ איז אויך טוט א מאן איינער בארגט למשל געלט פון א גוי און ער איז משעבד פארן גוי חמץ, איז ווייטער די חמץ באלאנגט פארן איד באלאנגט פארן לווה, נאר וואס ס'איז דא א שעבוד ביים גוי, מילא אז ס'קומט פסח דארף מען מכלה זיין די חמץ, איז אסור בהנאה, ס'הייסט נישט ס'באלאנגט פארן גוי, ס'איז חמץ פון א איד, און מילא די חמץ איז אסור בהנאה אפילו ס'איז געווען א שעבוד פארן גוי. ס'טייטש די חמץ דא נעמט איבער, און די זעלבע זאך ביי אן עבד, טאמער איינער איז משעבד אן עבד פאר א מלווה, און ס'גייט אריבער א תקופה און ער באפרייט די עבד, איז אוודאי גייט די עבד ארויס פריי, פארוואס ווייל ווי נישט ווי די גוף העבד איז ביים לווה, מילא די לווה קען אים באפרייען, ער באפרייט אים, איז אטאמאטיש ווערט נפקע די שעבוד פונעם מלווה, און די זעלבע זאך ביי אונזער מעשה, טאמער איינער קויפט אן עבד פון א גוי, איז פשט ער האט נאר געקויפט א שעבוד, ער האט גארנישט געקויפט, ער האט נישט געקויפט א גוף, די גוף באלאנגט נאך צום עבד אליין, און מילא די עבד וועט זיך טובל'ן לשם גירות ווערט ער א גאנצע איד און די שעבוד וואס די איד האט דא געקויפט ווערט אטאמאטיש נפקע. מתיב רב חיסדא, פרעגט רב חיסדא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מעשה בבלוריא הגיורת שקדמו עבדיה וטבלו לפניה, ס'טייטש, ס'איז געווען אמאל א פרוי א גוי'טע וואס האט געהייסן בלוריא, זי האט איין טאג מחליט געווען זי וויל ווערן א גיורת, און זי האט געפלאנט צו ווערן א גיורת זי האט זיך געפלאנט צו טובל'ען נאר וואס איידער וואס זי האט זיך אנגעיאגט צו טובל'ען איז געגאנגען אירע עבדים און זענען געלאפן אין מקווה אריין און זיך געטובל'ט לשם גירות און ער בא מעשה לפני חכמים מען קומט צו חכמים פרעגן וואס איז די דין מיט די עבדים ואמרו האבן די חכמים געזאגט קנו עצמן בני חורין די עבדים האבן זיך אליין קונה געווען ס'טייטש זענען טאקע בני חורין זענען פריי יעצט לכאורה קען מען מדייק זיין פון די ברייתא לפניה אין לאחריה לא, ס'איז משמע אז די איינציגסטע סיבה וואס די עבדים זענען פריי איז ווייל זיי האבן זיך גע'טובל'ט פאר איר, וואס טייטש ווען זי איז נאך געווען א גוי'טע, מילא ווילאנג זי איז געווען א גוי'טע און זי איז נישט געווען בעל הבית אויף זייער גוף דעמאלטס האבן זיי זיך גע'טובל'ט זענען זיי פריי, אבער איז משמע טאמער זי וואלט זיך ערשט גע'טובל'ט, ס'טייטש קודם וואלט בלוריא געווארן א איד, נאכדעם וואלטן די עבדים זיך גע'טובל'ט, דעמאלטס וואלטן זיי נישט ארויס פריי, איז לכאורה פארוואס? אונז האבן דאך יעצט געשמועסט אז אפילו ווען א איד קויפט אן עבד כנעני פון א גוי, איז טאמער דער עבד כנעני העט זיך לויפן טובל'ען לשם גירות, פאר דער איד יאגט אים אן צו טובל'ען לשם עבדות, גייט ער ארויס פריי, און מילא לכאורה דא אויך, די בלוריה איז דאך געווען א גוי'טע, און מילא איז זי נישט געווען בעל הבית אויף די גוף פון אירע עבדים, שפעטער זי האט זיך מגייר געווען, איז זי דאך אלץ נישט בעל הבית אויף זייער גוף, כל עוד זי טובל'ט זיי נישט לשם עבדות, און מילא לכאורה זאל מען זאגן אז אפילו נאך וואס בלוריא טובל'ט זיך, אפילו נאכדעם וואס בלוריא איז א איד, טאמער די עבדים וועלן זיך טובל'ען לשם גירות, פאר בלוריא טובל'ט זיי לשם עבדות, עלן זיי ארויס גיין פריי, אזוי וואלט לכאורה געווען די דין, און וואס עפעס שטייט אין די ברייתא אז די איינציגסטע סיבה זיי זענען ארויס פריי איז ווייל זיי האבן זיך געטובל'ט פאר איר, ענטפערט די גמרא אמר רבא, זאגט רבא אז ניין. ס'טייטש אוואדע אין הכי נמי, טאמער די עבדים וואלטן זיך גע'טובל'ט נאך איר, וואלטן זיי אויך געקענט ארויסגיין פריי. נאר וואס, דאס וואס שטייט דא לפניה אין די ברייתא, מיינט נישט מדגיש צו זיין אז נאר ווען זיי האבן זיך גע'טובל'ט פאר איר גייען זיי ארויס פריי, נאר די נקודה איז לפניה בין בסתם בין במפורש. טאמער די עבדים האבן זיך גע'טובל'ט פאר'ן בעל הבית פאר בלוריה, איז דארפן זיי גארנישט זאגן בשעת'ן טבילה, אפילו זיי טובל'ן זיך סתם, אן זאגן אז זיי טובל'ן זיך לשם גירות, אטאמאטיש גייען זיי ארויס, ווייל ס'נישט מעגליך אויף די וועלט זיי טובל'ן זיך לשם עבדות, פארוואס? ווייל ווער איז זייער בעל הבית, ווי די ראשונים זענען מסביר די מאירי איז מסביר, ווער די בעל הבית פון די עבד וואס טובל'ט זיך דא פאר בלוריא, א גוי'טע בלוריא, און מילא קען נישט זיין אויף די וועלט אז אן עבד טובל'ט זיך לשם עבדות, ווען די בעל הבית איז א גוי'טע, וואס ער גייט זיך משעבד זיין פאר א גוי'טע אוודאי נישט, און מילא אפילו בסתם ווען ער טובל'ט זיך סתם, איז עס אויך לשם גיירות און ער גייט ארויס פריי, און דאס זאגט די ברייתא לפניה, מה שאין כן לאחריה, טאמער אן עבד טובל'ט זיך נאכן בעל הבית, ס'טייטש די בעל הבית די בלוריא איז שוין א איד, דעמאלטס במפורש אין. טאמער זאגט קלאר ער טובלט זיך לשם גיירות אוודאי העלפט עס, בסתם לא, סתם עט עס נישט העלפן, סתם א טבילה מיינט נישט דווקא לשם גיירות קען אויך מיינען לשם עבדות, מילא ווייטער איז נישט קיין קשיא פון די ברייתא אויף רב, ווייל רב האט אויך אוודאי גערעדט ביי אן אופן וואס איז במפורש, וואס די עבדים נאכדעם וואס די איד קויפט זיי, טובל'ן זיך במפורש לשם גיירות, זאגן קלאר אז עס איז לשם גיירות, וואס ביי אזא אופן האט רב געזאגט, זיי גייען ארויס פריי. זאגט אונז אבער די גמרא, אמר רב אויא האט רב אויא געזאגט, לא שנו, אלא בלוקח מן עובד כוכבים, אבל עובד כוכבים גופיה, קני. סא זאגט רב אויא אזוי, די דין וואס רב האט געזאגט אז א עבד כנעני קען זיך ארויסדרייען ער קען זיך טובל'ן לשם גירות און מיט דעם גייט ער פריי, דאס איז נאר ווען א איד קויפט אן עבד כנעני פון א גוי, דעמאלטס איז פשט ער קויפט נאר די שעבוד נישט די גוף, און דעמאלטס קען די עבד כנעני זיך טובל'ן לשם גירות און ער גייט פריי. אבער זאגט רב אויא וואס איז טאמער א גוי אליין גייט צו צו א איד און זאגט פארן איד רב איד ווילסט מיך קויפן אלס עבד כנעני? און דער איד זאגט יא, און דעמאלט די איד צאלט אים געלט, דעמאלטס קען נישט גיין דער עבד כנעני און זיך טובל'ן לשם גירות און ארויסגיין פריי, דא זאגט רב אויא דא וועט נישט העלפן, דא ברגע וואס ער האט געגעבן געלט, ברגע וואס דער איד האט געצאלט געלט פאר דעם גוי און ער האט אים געקויפט מיט דעם, האט ער גראד געקויפט דעם גוף פונעם גוי, און ממילא דער גוי איז אינגאנצן קנוי פארן איד, זאגט רב אויא ווי ווייס איך דאס? דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק. דער פסוק וואס מ'האט פריער דערמאנט וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו דרש'נט מען אזוי אתם קונים מהם ס'טייטשט די אידן עטץ אתם קונים מהם קענטס קויפן גוים עטץ קענטס קויפן עובדי כוכבים זאל זיין ענקערע עבדים ולא הם קונים מכם אבער א גוי קען נישט קויפן א איד ולא הם קונים זה מזה און זעלבע זאך א גוי קען נישט קויפן א צווייטע גוי יעצט אזוי לאמיר צונעמען די פסוק זאגט רב אויא, ולא הם קונים מכם, א גוי קען נישט קויפן א איד, למאי? אילימא למעשה ידיו, עסט וועלן זאגן אז ס'מיינט צו זאגן, טעכניש אפילו מעשה ידיים, א גוי קען נישט קויפן א איד אפילו די איד זאל ארבעטן פאר אים, זאגט רב אויא, דאס איז נישט ריכטיג, ווייל אטו עובד כוכבים לא קני ליה לישראל למעשה ידיו, איז דען אזוי? והכתיב שטייט אין פסוק או לעקר משפחת גר, ואמר מר מען דרש'נט די פסוק משפחת גר זה עובד כוכבים אז א איד קען זיך פארקויפן פאר א גוי למעשה ידיים און ממילא נישט דאס מיינט די פסוק אלא לאו לגופיה נאר וואס דען די פסוק רעדט לגבי דעם גוף אז וואס אז א איד קען נישט פארקויפן זיין גוף פאר א גוי יעצט וקאמר רחמנא און אויף דעם זאגט די תורה אתם קונים מהם אפילו גופיה ס'טייטש מ'רעדט דאך דא פונעם גוף. שטייט דא קלאר אין פסוק אז די איד קען יא קונה זיין דעם גוף פונעם גוי, און ממילא אויב אזוי קומט אויס אזוי, די פסוק זאגט דא דריי זאכן לגבי גופים, קודם זאגט די פסוק אתם קונים מהם אז א איד קען קויפן קען קונה זיין די גוף פון א גוי, שפעטער לא הם קונים מכם די גוי קען נישט קונה זיין די גוף פון א איד, און די דריטע זאך איז לא הם קונים זה מזה אז די גוי קען נישט קויפן די גוף פון א צווייטע גוי, און ממילא מיט דעם זאגט רב אויא פארשטייט מען דאס וואס רב אויא האט געזאגט דאס האט פריער געזאגט אז וואס? אז ווען א איד גייט צו א גוי און קויפט פונעם גוי אן עבד כנעני איז דער גוי וואס איז די בעל הבית פונעם עבד כנעני האבן מיר דאך געזען ולא הם קונים זה מזה א גוי קען נישט זיין בעל הבית אויף די גוף פון א צווייטע גוי און ממילא פארקויפט ער נישט די גוף ער פארקויפט סך הכל די מעשה ידיים ער פארקויפט א שעבוד ממילא ביי אזא אופן האט רב געזאגט טאמער דער עבד כנעני טוט דערווייל גיין זיך טובל'ען אוודאי די טבילה א גוטע טבילה, פארוואס? ווייל די גוף האט קיינער נאכנישט געקויפט דא, מה שאין כן ווען די גוי אליין פארקויפט זיך פארן איד, דעמאלטס ווער בעל הבית אויף די גוף פון די גוי? די גוי אליין, ער קען אוודאי פארקויפן זיין אייגענע גוף, און אזוי ווי מען האט געזען, אתם קונים מהם, א איד קען קויפן די גוף פון א גוי, ממילא ביי אזא אופן זאגט רב אויא די גוף אוודאי פארקויפט און יעצט וועט שוין נישט העלפן די אלע שטיקעס יעצט גיין אין מקווה לשם גירות וועט שוין גארנישט העלפן פריך רב אחא פרעגט אבער רב אחא מהיכי תיתי זאגט רב אחא אימא בכספא ובטבילה ס'טייטש ווער זאגט אזוי ווי רב אויא האט פארשטאנען אז אתם קונים מהם א איד קען קויפן פון א גוי א גוף און ממילא ווען א גוי פארקויפט זיך איז די קנין א גוטע קנין ער האט פארקויפט די גוף זאגט רב אחא מהיכי תיתי קען זיין די איינציגסטע וועג וואס א איד קען קויפן די גוף פון א גוי אוודאי קען ער קויפן די גוף פון א גוי שטייט קלאר אין פסוק אתם קונים מהם אבער די איינציגסטע וועג דאס צו טון איז מיט געלט און אויכעט מיט א טבילה לשם עבדות, מען דארף ביידע, און ממילא זאגט רב אחא קען אוודאי זיין אז טאמער ס'איז נישט דא קיין טבילה לשם עבדות, ס'טייטש לאמיר זאגן א איד גייט אריבער צו א גוי און זאגט פארן גוי איך וויל דיך קויפן אלס עבד כנעני, דא נא דיר ער געבט אים געלט און ער זאגט איך וויל דיך קויפן אזוי קען זיין ביי אזא אופן זאגט רב אחא קען דער גוי יעצט לויפן אין מקווה זיך טובל'ען לשם גירות און ער גייט ארויס פריי, פארוואס? ווייל דער איד האט קיינמאל נישט קונה געווען דעם גוף העבד ווילאנג ער האט אים נישט גע'טובל'ט לשם עבדות, אזוי פרעגט רב אחא, און ממילא איז נישט קיין ראיה פון די לימוד צו רב אויא קשיא, זאגט די גמרא ס'איז א גוטע קשיא די קשיא פון רב אחא איז א גוטע קשיא אויף רב אויא, זאגט אונז די גמרא, אמר שמואל האט שמואל געזאגט, וצריך לתקפו במים, ס'טייטש אזוי שמואל געבט דא אן עצה טובה, וויאזוי קען א מענטש זיכער מאכן אז זיין עבד עט אים נישט אנטלויפן דא? אז זיין עבד ווען ער טובל'ט זיך נישט עט ער נישט שרייען איך טובל זיך לשם גירות און אוועק גיין, איז כדי דאס צו מונע זיין זאגט שמואל אז צריך לתקפו במים וואס טייטש מ'איז משעבד די עבד בשעת ער טובל'ט זיך, מ'מאכט אז די עבד זאל טון עפעס א געוויסע מלאכה א געוויסע עבודה פארן באלעבאס ווען ער איז אין די מקווה, ווען ער איז אין די וואסער, מען ווייזט פאר יעדעם איינעם אז ער איז משועבד, און ממילא ברגע וואס מען איז משעבד דעם עבד, ווייזט מען מיט דעם אז די טבילה איז לשם עבדות, נישט לשם גירות, נישט לשם בן חורין, ממילא אפילו דער עבד וועט שרייען חי וקיים אז ער טובל'ט זיך לשם בן חורין, איז גארנישט מיט נישט, ווייל מען איז אים משעבד בשעת ער טובל'ט זיך. זאגט די גמרא א מעשה, כי האי דמנימין עבדיה דרב אשי, די א מעשה מיט מנימין די קנעכט פון רב אשי בעא לאטבולי, מען האט אים געדארפט טובל'ען, מסריה ניהליה לרבינא ורב אחא בריה דרבא, האט ער איבערגעגעבן דער קנעכט צו רבינא ורב אחא בריה דרבא, אמר להו און ער האט זיי געזאגט, חזו דמינייכו קבעית ליה, ס'טייטש פאסטס אויף דער זאל נישט מאכן קיין שטיק ער זאל נישט אנטלויפן, און מאכטס זיכער אז ער טובל'ט זיך לשם עבדות ווייל אז נישט העב איך ענק מאנען עטס וועט זיין שולדיג, איז טאקע וואס האבן זיי געטון, רמו ליה ארויסא בצואריה, האבן זיי גענומען אזא בענדל, אזא לעדערנע בענדל, און מ'האט עס ארומגעבינדן ארום דעם מנימין'ס האלז, דעם קנעכט'ס האלז, ארפו ליה וצמצמו ליה, און זיי האבן עס אזוי באהעפטיגט שטארק, און אזוי לויז געמאכט, ארפו ליה כי היכי דלא להוי חציצה, צמצמו ליה כי היכי דלא לקדים ולימא לשם בן חורין אני טובל, וואס טייטש, מ'האט עס לויז געמאכט בשעת ער האט זיך געטובל'ט, כדי ס'זאל נישט זיין קיין חציצה, אבער ווען ער האט ארויפגעברענגט די קאפ, האבן זיי עס געמאכט אזוי שטארק ארום די האלז, כדי צו ווייזן פאר יעדעם איינעם, אז ער איז משועבד, און זאל נישט קענען שרייען אז ער טובל'ט זיך לשם בן חורין, לשם גירות, און בהדי דדלי רישיה ממיא, ברגע וואס ער האט ארויפגעברענגט די קאפ פון די וואסער, אנחו ליה זולטא דטינא ארישיה, האבן זיי געלייגט אזא כלי פול מיט טיט אויף זיין קאפ, ואמרו ליה, און זיי האבן אים געזאגט, זיל אמטי לבי מרך, גיי טראג עס צו דיין באלעבאס אין שטוב, פארוואס זיי האבן געדארפט טון דאס אויך, חוץ פון דעם זיי האבן געלייגט די שטריק ארום זיין האלז, איז טוט זיך שוין די מפרשים טייל זאגן, געוואלט, זיי האבן עס געוואלט מפרסם זיין, אבער בעצם אוודאי די שטריק אליין איז געווען גענוג. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב פפא לרבא, האט רב פפא געזאגט, געפרעגט, פאר רבא, האט אים געזאגט אזוי, חזי מר הני דבי פפא בר אבא, קוק אויף די שטובס מענטשן דארט פון פפא בר אבא, פפא בר אבא איז געווען א גרויסע עושר, וואס דיהבי זוזי לאינשי לכרגייהו, וואס האט געלייזט אויסגעראטעוועט, טייטש אויסגעלייזט מענטשן פון זייער מס גולגולת. ס'טייטש אז אין אמאליגע צייטן איז געווען א מלך, וואס דער מלך האט צוזאמגענומען מס, שטייער, פון די גאנצע לאנד, און טאמער איינער האט נישט געצאלט איז געווען אזא מושג אז א צווייטער זאל צאלן פאר דעם וואס צאלט נישט, און דעם וואס צאלט נישט ווערט א קנעכט, דארף ארבעטן פאר דעם וואס האט געצאלט פאר אים. איז דער פפא בר אבא אין זיין שטוב האט געצאלט פאר כל מיני גוים וואס האבן נישט געקענט אליין צאלן, ומשעבדי בהו, און די גוים זענען געווארן משועבד פאר פפא בר אבא, געווארן א קנעכט, אבער נישט לעולם ועד, ס'טייטש א קנעכט פאר א קורצע ווייל, און כי נפקי, ווען זענען ארויס, פרעגט רב פפא צו רבא, צריכי גיטא דחירותא או לא? דארפן זיי א גט שחרור צו נישט? ס'טייטש די שאלה צו דארפן א גט שחרור, בעצם וואס א נפקא מינה, דער גוי פרעגט נישט קיינעם קיין שאלות ער גייט ארויס מיט א גט שחרור אן א גט שחרור, נאר ווי רש"י זאגט, די שאלה איז טאמער ער עט אמאל וועלן חתונה מיט א איד עט זיך וועלן מגייר זיין, איז דא עט עס מעכב זיין, ווייל טאמער ער דארף א גט שחרור, עט ער קודם דארפן קריגן א גט שחרור, איז אזוי פרעגט רב פפא צו רבא, אמר ליה, זאגט רבא, איכו שכיבי לא אמרי לכו הא מילתא, זאגט רבא אויף זיך אליין אז טאמער ער וואלט געשטארבן וואלט ער נישט אנגעיאגט צו זאגן די קומענדיגע מימרא, וועלכע מימרא? הכי אמר רב ששת, מוהרקייהו דהני בטפסא דמלכא מנח, ס'טייטש די זיגל אז זיי זענען קנעכט פון די גוים, די זיגל ליגט ביים מלך, וואס טייטש דא דינא דמלכותא דינא, די גוים ברגע וואס זיי צאלן נישט קיין מס, זענען זיי משועבד צום מלך, זיי באלאנגען פארן מלך, זייער גוף ממש באלאנגט פארן מלך, און ממילא מלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא משתעבד למאן דיהיב כרגא, און דער מלך האט דאך געזאגט האט דאך קובע געווען אז איינער וואס צאלט נישט איז משועבד פאר א צווייטער וואס צאלט פאר אים, און ממילא איז עס א פולע שעבוד, ס'איז א געהעריגע שעבוד, ס'איז א געהעריגע קנעכט, און זיי דארפן א גט שחרור איידער זיי גייען ארויס. זאגט די גמרא ווייטער. ר' חייא בר אבא איקלע לגבלא איז געקומען צו א פלאץ האט געהייסן גבלא ווי מ'וועט שוין זעהן ס'איז געווען זייער א שרעקליכע פלאץ מ'האט זיך נישט געפירט דארט ווי עס דארף צו זיין איז חזא האט ער דארט געזעהן אזוי ער האט געזעהן בנות ישראל דמעברן מגרים שמלו ולא טבלו אז אידישע טעכטער ווערן טראגעדיג האבן חתונה מיט גרים וואס האבן זיך געמל'עט און נישט געטובל'ט און ער האט אויך געזעהן וחזא חמרא דישראל דמזגי עובדי כוכבים ושתו ישראל ער האט געזען אידישע וויין, וויין פון אידן, וואס גוים מישן אריין וואסער, און אידן טרינקען פון דעם כאילו לא היה. ער האט אויך געזען וחזא תורמוסין דשלקי עובדי כוכבים, תורמוסין איז א מין בונדל וואס מען דארף אסאך קאכן, האט ער געזען ווי גוים קאכן עס אויף, ואכלי ישראל, און אידן עסן עס, ולא אמר להו ולא מידי, און ער האט זיך גארנישט אנגערופן. שפעטער אתא לקמיה דרבי יוחנן, איז ער געקומען צו רבי יוחנן, אמר ליה, האט רבי יוחנן אים געזאגט ווען ער האט געהערט וואס גייט דארט פאר, האט רבי יוחנן אים געזאגט, צא והכרז, גיי רוף אויס, על בניהם שהם ממזרים, אז די קינדער פון גבלא זענען ממזרים, באלד וועט מען זען די טעם, ועל יינם משום יין נסך, זייער וויין איז יין נסך, ועל תורמוסן משום בישול עכום, די תורמוסן האבן דאך גוים געקאכט, דא א פראבלעם פון בישול עכום, לפי שאינם בני תורה, ווייל זיי זענען נישט קיין בני תורה, וואס טייטש לפי שאינם בני תורה, איז רש"י רעדט שוין אויס אז עס גייט ארויף אויף די תורמוסן, ווייל ווי מ'וועט באלד זען רבי יוחנן האלט נישט באמת אז ביי תורמוסן איז דא א פראבלעם פון בישול עכום, נאר היות זיי זענען נישט קיין בני תורה האט ער געהייסן אויסרופן משום בישול עכום, ס'טייטש מ'זאל זיך נישט פארמישן תורמוסן מיט אנדערע זאכן, זאל מען אסר'ן צו עסן זייער תורמוסן. על כל פנים גייט יעצט די גמרא צונעמען די אלע זאכן וואס רבי יוחנן האט געהייסן אויסרופן, די ערשטע זאך על בניהם שם ממזרים פארוואס? ווייל רבי יוחנן לטעמיה, רבי יוחנן גייט כשיטתו, דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לעולם אין גר עד שימול ויטבול, באלד וועט מען זען א מחלוקת ווען איז א גר, צו מ'דארף זיך מל'ען צו טובל'ען צו ביידע, על כל פנים ר' יוחנן האלט מען דארף ביידע, מען דארף זיך מל'ען און טובל'ען, מילא וכיוון דלא טבל, די גרים פון יענע שטאט האבן זיך נישט געטובל'ט, איז פשט, עובד כוכבים הוא, אז זיי זענען נישט קיין גרים, זענען גוים. ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, האבן מיר אויך געזען אז עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, הוולד ממזר, אז ווען א גוי וואוינט מיט א אידענע איז די קינד א ממזר, און מילא טאקע האט ער געזאגט אויסרופן אז די קינדער דארט זענען ממזרים. ווייטער ועל יינם משום יין נסך. פארוואס משום לך לך אמרינן נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב, וואס טייטש די וויין בעצם איז נישט געווען קיין יין נסך ווייל די גוי האט דאך עס נישט צוגערירט די גוי האט נאר אריינגעמישט וואסער פון דעסט וועגן האט ער אויסגערופן אז ס'איז יין נסך אלץ לך לך אמרינן נזירא סחור סחור וואס טייטש א נזיר טאר דאך נישט עסן טרויבן טאר נישט טרינקען קיין וויין און מילא שרייט מען אן א נזיר לך לך סחור סחור גיי גיי ארום און ארום לכרמא לא תקרב קום נישט נאנט צום וויינגארטן וואס טייטש שטיי נישט אין די געגנט לייג דיך נישט אריין אין קיין צרות זאלסט נישט נכשל ווערן אין אן איסור, איז די זעלבע זאך ווען א גוי הייבט אן גיסן וואסער אין וויין און עס הייבט אן ווערן א נארמאלע זאך הייבט מען אן שרייען חי וקיים לך לך סחור סחור דערוואג זיך נישט קיינער זאל נישט נכשל ווערן אין די איסור פון יין נסך און דערפאר האט ר' יוחנן געהייסן אויסרופן אז דער וויין דארט איז יין נסך אפילו ס'איז נישט באמת געווען יין נסך. ווייטער, ועל תורמוסן משום בישולי עבודת כוכבים לפי שאינם בני תורה, זאגט די גמרא הא בני תורה שרי, ווען זיי וואלטן ווען געווען בני תורה, וואלטן זיי יא געמעגט עסן די תורמוסן? און די גמרא פרעגט וואס עפעס? די תורמוסן לכאורה בישול עכום, טאר עס קיינער נישט עסן. והאמר רב שמואל בר רב יצחק, משמיה דרב, כל הנאכל כמו שהוא חי, יעדע זאך וואס מ'קען עסן רוי, אין בו משום בישולי עבודת כוכבים, איז נישט דא ביי דעם א פראבלעם פון בישול עכום, אבער והוא תרמית, אין הנאכל כמו שהיא חיה, תרמית קען מען דאך נישט עסן רוי, און מילא ויש בו איסור בישולי עכום, איז דא א איסור בישול עכום, און וואס איז פשט אז שטייט דא דווקא לפי שאינם בני תורה, אפילו בני תורה טארן נישט עסן די תורמוסן, ענטפערט די גמרא ניין נישט ריכטיג ווייל רבי יוחנן כאידך לישנא סבירא ליה, רבי יוחנן האלט פון א אנדערע לשון דאמר רב שמואל בר רב יצחק משמיה דרב, אז כל שאין עולה על שלחן מלכים לאכול בו את הפת, אין בו משום בישולי עובדי כוכבים, אז יעדע זאך וואס גייט נישט ארויף אויף שלחן מלכים וואס מלכים עסן נישט מיט ברויט, איז ביי דעם איז נישט דא קיין בישול עכום, און ממילא די תורמוסן איז נישט עולה על שלחן מלכים, איז בעצם איז נישט דא ביי דעם בישול עכום, איז פאר דעם וטעמא דאינן בני תורה, ווייל זיי זענען נישט קיין בני תורה, האט רבי יוחנן געהייסן אויסרופן א איסור אויף דעם, פארוואס מ'זאל זיך נישט פארמישן, ס'טייטש טאמער מ'עט מתיר זיין דאס און אסר'ן א צווייטע זאך, זיי ווייסן נישט וואס איז עולה על שולחן מלכים און נישט עולה על שולחן מלכים, האט ער אלץ געהייסן אסר'ן, אבער אויב בני תורה, בני תורה אליין לכאורה, וואלטן עס געמעגט עסן. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, גר שמל ולא טבל, א גר וואס האט זיך געמל'עט און האט זיך נישט גע'טובל'ט, ר' אליעזר אומר, הרי זה גר, ר' אליעזר זאגט, איז ער א גר, דאס טייטש מען קען זיך מגייר זיין נאר מיט מל'ען, אוודאי נישט לכתחילה אבער בדיעבד איז עס א גר, פארוואס? שכן מצינו באבותינו, שמלו ולא טבלו, ווייל מען זעט אזוי אויך אין מצרים, די אידן ווען זיי זענען ארויס מצרים האבן זיך געמל'עט און נישט גע'טובל'ט, און מען לערנט זיך ארויס אלע הלכות גירות פון דארט פון ווען אידן זענען ארויס מצרים און געווארן אידן, איז האבן זיך א גר דארף אויך אדורך גיין די אלע זאכן וואס זיי זענען דורך דארט, און במילא אז זיי האבן זיך געמל'עט נישט גע'טובל'ט, קען מען זיך אויך מגייר זיין מיט מל'ען און נישט טובל'ען. טבל ולא מל, וואס איז טאמער א גר האט זיך גע'טובל'ט און נישט געמל'עט? איז אויך דא א מאן דאמר וואס האלט ס'איז א גר, ר' יהושע אומר הרי זה גר, פארוואס? שכן מצינו באימהות שטבלו ולא מלו, ווייל ר' יהושע זאגט דאס איז געווען ביי די אימהות, מיינט נישט די אימהות שרה רבקה רחל לאה, נאר עס מיינט זאגן די פרויען וואס זענען ארויס מצרים, ביי זיי איז געווען פונקט פארקערט זאגט ר' יהושע, זיי האבן זיך גע'טובל'ט און נישט גע'מל'עט, און במילא אז מען טובל'ט זיך אליין איז אויך א גוטע גירות בדיעבד. וחכמים אומרים, חכמים זאגן טבל ולא מל, מל ולא טבל, אין גר עד שימול ויטבול. חכמים זאגן מען דארף ביידע, סיי א טבילה און סיי א מילה. יעצט אזוי פרעגט די גמרא, ור' יהושע נמי נילף מאבות, ור' לעזער נמי נילף מאמהות, וואס טייטש? אונז האבן דאך געזען פשטות, אז די אבות טייטש די מענער וואס זענען ארויס מצרים האבן זיך געמל'עט און נישט גע'טובל'ט און די פרויען האבן זיך גע'טובל'ט און נישט געמל'עט אויב אזוי וואס איז פשט אז ר' יהושע לערנט זיך נאר פון די אמהות פון די פרויען און ר' לעזער נאר פון די מענער און זאל מען זיך זאל זיך יעדער איינער אויסלערנען פון די אנדערע אויכעט איי זאגט די גמרא וכי תימא אין דנין אפשר משאי אפשר וואס טייטש אויף די צווייטע שאלה פארוואס ר' לעזער לערנט נישט פון די אמהות איז ווייל ער האלט מען קען נישט ארויסלערנען פון די אמהות אז די אמהות האבן זיך נישט גע'מל'עט, ווייל פארשטייט זיך די אמהות די פרויען האבן זיך נישט גע'מל'עט זיי קענען זיך נישט מל'ען, און ממילא איז דא א מאן דאמר וואס האלט אין דנין אפשר משאי אפשר, מען קען זיך נישט ארויסלערנען א זאך פון א אי אפשר, למשל דא, א מאן איז אפשר, א מאן קען זיך מל'ען, א פרוי איז אי אפשר, קען זיך נישט מל'ען, ממילא קען מען זיך נישט ארויסלערנען א פטור פון מילה פון פרויען, ווייל אויף וועם ווילסטו לערנען, ווילסט לערנען צו מענער? מענער זענען אפשר, פרויען זענען אי אפשר, ממילא זאגט די גמרא אפשר ווילסטו מיר זאגן אז ר' לעזער האלט אין דנין אפשר משאי אפשר, און פאר דעם וויל ער נישט לערנען פון די אמהות, זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ר' לעזער אומר, ר' לעזער זאגט מניין, לפסח דורות, שאינו בא אלא מן החולין, ווי ווייסט מען אז דער פסח, ס'איז געווען פסח מצרים, די ערשטע קרבן פסח, שפעטער פסח דורות, די קרבן פסח וואס מ'האט געברענגט אלע יארן, איז פון ווי ווייסט מען, זאגט ר' לעזער, אז די פסח דורות איז די פסח וואס מען ברענגט יעדע יאר אז ס'קען נישט קומען פון מעשר שני געלט ס'מוז קומען פון חולין געלט ווי ווייסט מען איז ווייל נאמר פסח במצרים ונאמר פסח בדורות שטייט פסח ביי די פרשת פסח מצרים שטייט פסח ביי די פרשת פסח דורות מה פסח האמור במצרים אין בא אלא מן החולין אזוי ווי די פסח מצרים איז דאך געקומען פון חולין געלט פארוואס ווייל ס'נאך נישט געווען דעמאלטס אין מצרים קיין מעשר שני אף פסח האמור לדורות אין בא אלא מן החולין די קרבן פסח לדורות איז אויך נאר פון חולין אמר לו רב עקיבא רופט זיך אן רב עקיבא צו רב לעזער וואס עפעס וכי דנין אפשר משאי אפשר וויאזוי ווילסטו ארויסלערנען איינס פונעם צווייטן דארט אין מצרים איז געווען אי אפשר מען האט נישט געהאט קיין מעשר שני אבער קען זיין ווען ס'איז דא מעשר שני קען מען עס נוצן אמר לו האט רב לעזער געזאגט אף על פי שאי אפשר ראיה גדולה היא ונלמד הימנה, זאגט רבי אליעזר אפילו ס'איז אי אפשר איז עס א גוטע ראיה, און ממילא רבי אליעזר האלט זיך שטארק מיט זיין לימוד, זעהן מיר דאך דא אז רבי אליעזר האלט אז דנין אפשר מאי אפשר, אויב אזוי איז פארוואס ביי אונז זאגט רבי אליעזר מ'לערנט זיך ארויס פון די אבות אז די אבות האבן זיך גע'מל'עט און נישט גע'טובל'ט דארף מען זיך נישט טובל'ען, אפשר לערנסט זיך פון די אמהות אז מען דארף זיך טובל'ען און נישט מל'ען, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא אביסל אנדערש, זאגט די גמרא בטבל ולא מל כולי עלמא לא פליגי דמהני, יעדער איז מודה אז ווען מען טובל'ט זיך אליין איז גענוג, סיי רבי לעזער סיי רב שיע פארוואס? ווייל מען לערנט זיך טאקע פון די אמהות פון די פרויען אין מצרים, זיי האבן זיך געטובל'ט און נישט געמל'עט, כי פליגי, וואס איז די מחלוקת, במל ולא טבל, טאמער מען האט זיך געמל'עט און נישט געטובל'ט, דא איז זייער מחלוקת, רבי לעזער יליף מאבות ורבי שיע באבות נמי טבילה הוה, ס'טייטש אזוי, ס'איז דא דא א טעכנישע מחלוקת צו די אבות האבן זיך גע'טובל'ט צו נישט, דהיינו פשט אזוי, סיי רב לעזער און סיי רב שיע האלטן מ'לערנט זיך פון ביידע, פון די אבות און פון די אמהות, נאר וואס, דאס איז קלאר אז די אמהות האבן זיך נישט גע'מל'עט ווייל זיי האבן זיך נישט געקענט, און ס'איז אויך קלאר אז די אמהות האבן זיך גע'טובל'ט. ווייטער פון די צווייטע זייט, דאס איז קלאר אז די אבות האבן זיך גע'מל'עט, די שאלה איז צו זיי האבן זיך גע'טובל'ט צו נישט, איז אזוי, רב לעזער האלט אז די אבות האבן זיך נישט גע'טובל'ט, און ממילא קומט אויס, אז די אבות האבן זיך נאר געמל'עט, און די אמהות האבן זיך נאר גע'טובל'ט, און מ'קען ארויסלערנען פון ביידע, איז פאר דעם לויט רב לעזער, אדער מ'טובל'ט זיך, אדער מ'מל'עט זיך. מה שאין כן לויט רב שיע, האבן זיך די אבות אויך גע'טובל'ט, קומט אויס סיי די אבות און סיי די אמהות האבן זיך גע'טובל'ט, און ממילא קען מען טון איינס פון די ביידע, אדער מ'טובל'ט זיך, אדער מ'טובל'ט זיך און מ'מל'עט זיך. אבער זיך מל'ען אן טובל'ען, דאס לויט רב שיע קען מען נישט טון, פארוואס? ווייל אפילו די אבות האבן זיך אויך גע'טובל'ט. פרעגט יעצט טאקע די גמרא מנא ליה, פון ווי ווייסט רב שיע אז די אבות האבן זיך גע'טובל'ט דעמאלטס זיי זענען ארויס פון מצרים? אילימא מדכתיב עסטו וועלן זאגן פון דעם וואס שטייט אין פסוק דארט ביי מתן תורה, לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם, אזוי זאגט די רבונו של עולם פאר משה רבינו אז וכבסו שמלותם, יעצט וואס מיינט וכבסו שמלותם? מ'זאל אויסוואשן די בגדים, פשטות מיינט עס מען זאל טובל'ען די בגדים, און ממילא לכאורה דרש'נט רב שיע ומה במקום שאין טעון כיבוס, טעון טבילה, למשל א בעל קרי, דארף נישט טובל'ן די בגדים, ער אליין דארף זיך טובל'ן, איז כל שכן מקום שטעון כיבוס, אינו דין שטעון טבילה, אוואדע און אוואדע דא וואס מ'דארף טובל'ן די בגדים, אוואדע און אוואדע אז א מענטש אליין דארף זיך טובל'ן, זאגט אבער די גמרא דאס איז נישט קיין ראיה, ווייל ודילמא נקיות בעלמא, קען זיין דאס וואס שטייט דא וכבסו שמלותם, גייט נישט ארויף אז מ'דארף טובל'ן די בגדים, ס'מיינט מ'דארף אויסרייניגן די בגדים זאל זיין ריין אויף קבלת התורה, און ממילא קען נישט זיין אז פון דא איז רב שיע'ס ראיה, אלא נאר מהכא, רב שי' לערנט עס אויס פון דא, שטייט אין פסוק, ווען מען האט געמאכט דארט קרבנות פאר מתן תורה, זאגט דער פסוק ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ער האט גענומען די בלוט און ער האט עס געשפריצט, ער האט געמאכט א הזאה אויפן פאלק, וגמירי אונז האמיר א מסורה, דאין הזאה בלא טבילה, אז מען קען נישט מאכן א הזאה אויף איינעם איידער ער טובל'ט זיך, און ממילא מוז זיין אז כלל ישראל האבן זיך געטובל'ט, און טאקע ווי תוס' זאגט אז רבי אליעזר קריגט זיך אויף דעם און רבי אליעזר האלט אז ס'איז נישטא אזא מסורה, און ממילא מוז נישט זיין אז זיי האבן זיך געטובל'ט. ווייטער אבער פרעגט די גמרא ורבי יהושע טבילה באמהות מנלן, ווי ווייסט אז די אמהות האבן זיך געטובלט? ענטפערט די גמרא סברא היא דאם כן במה נכנסו תחת כנפי השכינה? טאמער נישט איז מיט וואס זענען זיי אריין תחת כנפי השכינה? ס'טייטש גאנץ גוט די מענער האבן זיך געמל'עט, אבער וואס האבן די פרויען געהאט? איז מוז זיין ס'א סברה אז זיי האבן זיך געטובלט. זאגט די גמרא, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, לעולם אינו גר עד שימול ויטבול, אז די הלכה איז אז מען דארף ביידע, מען קען נישט זיין א גר אן ביידע, מען דארף זיך סיי מל'ען און סיי טובל'ען. זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש יחיד ורבים הלכה כרבים, אונז האבן דאך שוין געזען די חכמים האלטן מען דארף ביידע, איז די וואס די חידוש דא? ענטפערט די גמרא, די חידוש איז אז מאן חכמים רבי יוסי, די חכמים דא בעצם איז אויך נישט קיין חכמים ס'איז רבי יוסי ש ס'א שיטת יחיד, און ממילא איז א חידוש טייטש מען דארף טאקע זאגן די הלכה איז אזוי, ווי זעהן מיר אז ס'איז א רבי יוסי דתניא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אזוי הרי שבא ואמר מלתי ולא טבלתי, טאמער עס קומט איינער אין בית דין און ער זאגט פארן בית דין מלתי איך האב זיך געמל'עט, און ער ווייזט ער ווייזט אז ער איז געמל'עט, אבער ער זאגט ער האט זיך נאכנישט גע'טובל'ט, און אויף די מילה וואס ער האט זיך געמל'עט איז נישטא קיין עדים, ער אליין זאגט ער האט זיך געמל'עט, איז די דין איז מטבילין אותו, ומה בכך, דברי רבי יהודה. זאגט רבי יהודה, בית דין קען אים טובל'ען לשם גירות, איי אונז האמיר נישט קיין עדות אויף די מילה אז די מילה איז אויך געווען לשם גירות, טייטש קען זיין אז די מילה איז אינגאנצן נישט געווען א אידישע מילה, קען זיין ער איז א אראבער, קען זיין ער איז א גבעוני, ער איז פון עפעס א צווייטע פאלק, ווער זאגט ער איז א איד, פון דעסוועגן זאגט רבי יהודה מען קען אים טובל'ען לשם גירות, פארוואס? ווייל רבי יהודה האלט אז בעצם טבילה אליין איז גענוג, מען דארף טאקע נישט מילה אויכעט, און ממילא ברגע וואס מען טובל'ט אים לשם גירות איז שוין גענוג. און באלד וועט מען זען אז די גמרא נעמט אן מיט א פשטות אז רבי יהודה האלט איינס פון די צוויי איז גענוג וואס טייטש מען דארף נישט ביידע אדער טבילה אדער מילה על כל פנים אז עס איז דא דא א גוטע טבילה האלט רבי יהודה עס איז גענוג רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט ניין אין מטבילין מען טובל'ט אים נישט לשם גירות פארוואס ווייל אונז האבן מיר נישט קיין עדות אויף זיין מילה און רבי יוסי האלט מען דארף ביידע סיי א מילה און סיי א טבילה על כל פנים זעהן מיר אז רבי יוסי דאס איז די חכמים פאר דעם האט מען געדארפט בפירוש א מימרא אז די הלכה איז ווי אים. זאגט יעצט אבער די גמרא, די גמרא ברענגט יעצט די המשך הברייתא וואס מען האט יעצט געזען, וואס טייטש רבי יהודה האט מען יעצט געזען זאגט אין די ברייתא אז ווען איינער קומט און זאגט מלתי ולא טבלתי איז מטבילין אותו ומה בכך, איז פשטות איז פשט ווייל איינס אליין איז גענוג האט מען געשמועסט, רבי יהודה האלט אדער טבילה אדער מילה ביידע גענוג און ממילא זאגט די ברייתא לפיכך מטבילין גר בשבת דברי רבי יהודה פאר דעם לויט רבי יהודה וואס לויט רבי יהודה אדער טבילה אדער מילה גענוג איז לאמיר זאגן עס קומט א גר וואס די גר האט זיך געמל'עט דא אין בית דין געהעריג פרייטאג יעצט שבת וויל ער זיך טובל'ען לשם גירות זאגט רבי יהודה ס'איז נישט קיין שום פראבלעם פארוואס ווייל על אף ס'איז נארמאל יא דא א פראבלעם א גר זאל זיך טובל'ען שבת ווייל ער איז זיך מתקן מיט דעם ער ווערט מיט דעם א איד פון דעסטוועגן דא איז נישט קיין פראבלעם ווייל היות וואס מילה אליין איז גענוג און ער האט זיך געמל'עט פאר שבת און אונז ווייסט מען ס'איז א גוטע מילה איז די טבילה גארנישט מיט נישט ס'איז נישט קיין תיקון און ממילא קען ער זיך טובל'ן ורבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט ניין אין מטבילין מען טאר זיך נישט טובל'ן שבת ווייל לויט רבי יוסי דארף מען ביידע מילה מיט טבילה ממילא גייט מען נישט אן ער האט זיך גע'מל'עט פאר שבת די טבילה אליין איז א גרויסע תיקון און פארדעם טאר מען עס נישט טון זאגט יעצט אבער די גמרא אמר מר מ'האט יעצט געזען די ברייתא זאגט לפיכך מטבילין גר בשבת לויט רבי יהודה קען זיך א גר טובל'ן שבת ווייל אדער מילה אדער טבילה במילא אז ס'איז געווען א גוטע מילה איז די טבילה גארנישט מיט נישט פרעגט די גמרא פשיטא וואס די חידוש כיוון דאמר רבי יהודה בחדא סגיא נאך רבי יהודה האט אונז מחדש געווען אז איינס פון ביידע איז גענוג אדער מילה אדער טבילה איז פארשטייט זיך אז היכא דמל לפנינו דארט ווי מ'האט קלאר געזען ער האט זיך גע'מל'עט פאר שבת מטבילין פארוואס זאל מען אים נישט טארן טובל'ען מאי לפיכך וואס די גרויסע חידוש דא וואס די ברייתא זאגט לפיכך מטבילין גר בשבת וואס די חידוש ענטפערט די גמרא ס'דא א חידוש פארוואס ווייל מהו דתימא לרבי יהודה טבילה עיקר וטבילה בשבת לא דקא מתקן גברא איך וואלט ווען געמיינט אז לויט רבי יהודה איז די טבילה די עיקר נישט אדער אדער אדער טבילה אדער מילה פארוואס ווייל ווי האט רבי יהודה גערעדט רבי יהודה האט גערעדט ביי אן אופן וואס א מענטש קומט אין בית דין שוין גע'מל'עטערהייט האט רבי יהודה געזאגט בית דין קען אים טובל'ען און דאס אליין איז גענוג, זעהן מיר אז די טבילה אליין איז גענוג, ווער זאגט מילה אליין איז אויך גענוג, קא משמע לן דאס איז די חידוש, דרבי יהודה או הא או הא בעי, אז טאקע לויט רבי יהודה אדער טבילה אדער מילה, ווייטער זאגט די גמרא האבן געזעהן רבי יוסי אומר אין מטבילין אז מען טאר נישט טובל'ען א גר שבת, פארוואס ווייל מען איז מתקן מיט דעם, זאגט די גמרא דא אויך פשיטא, דכיון דאמר רבי יוסי תרתי בעינן, נאך רבי יוסי זאגט מען דארף ביידע טבילה מיט מילה, איז תקוני גברא בשבת לא מתקנינן, פארשטייט זיך מ'קען נישט טובל'ען א גר שבת, ענטפערט די גמרא ניין ס'איז יא א חידוש, ווייל מהו דתימא לרבי יוסי מילה עיקר, כ'וואלט געזאגט אפשר לויט רבי יוסי איז די עיקר איז די מילה, והתם הוא דלא הוה מילה בפנינו, אבל היכא דהוה מילה בפנינו, אימר ליטבול זה בשבתא, טייטש דארט ביי די מעשה פון רבי יוסי, וואס איז געווען די מעשה פון רבי יוסי, די ערשטע מעשה, רבי יוסי גערעדט ביי איינער וואס קומט אין בית דין געמאלעטערהייט, זאגט רבי יוסי, אז מען פארלאזט זיך נישט אויף זיין מילה ס'טייטש נישט מען טובל'ט אים נאר מען דארף ביידע, מען דארף א נייע ברית מיט א טבילה, איז דארט קען זיין די סיבה איז ווייל היות מען האט נישט געזען די מילה און די מילה איז די עיקר, דארט צווינגט מען אים איבערמאלען, אבער דא וואס מען האט געזען ווי ער האט זיך געמאלעט קען זיין אז די מקווה איז נישט אזוי וויכטיג די עיקר איז די מילה און פאר דעם מעג ער זיך טובל'ן שבת, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ניין דרבי יוסי תרתי בעי, רבי יוסי דארף ביידע, סיי מילה סיי טבילה, און אפילו מ'האט געזען די מילה פאר שבת, טבילה אין שבת עט זיין א תיקון. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבה, האט רבה געזאגט, עובדא הוה בי ר' חייא בר רבי, עס איז געווען אמאל א מעשה ביי ר' חייא בר רבי, ורב יוסף מתני, ר' יוסף לייגט צו אז נישט נאר ר' חייא בר רבי איז דארט געווען, נאר ר' אושעיא בר רבי איז אויך דארט געווען, ורב ספרא מתני, ר' ספרא לייגט צו אז א דריטע איז אויך דארט געווען, רב אושעיא ברב חייא איז אויך דארט געווען, ס'טייטש געווען דריי וואס זענען דארט געווען, דאתא לקמיה גר שמל ולא טבל, איז אנגעקומען דארט אהין צו די דריי א גר וואס האט זיך געמל'עט, ער האט זיך געמל'עט ממש ביי בית דין, ס'טייטש ס'איז געווען קלאר אז ער האט זיך געמל'עט, אבער ער האט זיך נאכנישט גע'טובל'ט, אמר ליה, האט אים רב חייא געזאגט, שהי כאן עד למחר, ווארט דא ביז מארגן, ס'טייטש די מעשה איז געווען ביינאכט, האט געזאגט ווארט ביז מארגן, ונטבלינך, און מארגן עמיר דיר טובל'ען, זאגט די גמרא פון די מעשה שמע מינה תלת. קען מען ארויסלערנען דריי הלכות, קודם כל, שמע מינה, גר צריך שלושה, פון די מעשה ווייסט מען, מען קען זיך ארויסלערנען אז מען דארף האבן דריי רבנים, דריי דיינים, דריי חכמים, פארוואס? ווייל מען זעט דאך אז רב ספרא האט צוגעלייגט דא אז רב אושעיא ברב חייא איז אויך דארט געווען, פארוואס האט ער געדארפט דא צולייגן אז עס איז געווען דארט א דריטע חכם, וואס א חילוק וויפיל איז געווען דארט, איז זעהן מיר אז ער איז מקפיד צוצולייגן די דריטע, ווייל טאקע מען דארף האבן דריי. ווייניגער ווי דריי קען מען נישט מגייר זיין א גר, ושמע מינה, אויך קען מען זיך ארויסנעמען פון די מעשה אז אין גר עד שימול ויטבול, אז מ'דארף ביידע מילה מיט טבילה, ווייל ווען נישט, פארוואס האבן זיי אים געהייסן ווארטן ביז מארגן טובל'ען, זיי וואלטן אים געקענט אהיימשיקן טובל זיך אליין אדער טובל זיך יעצט ביינאכט, די גאנצע טבילה סיי ווי סיי גארנישט, איז פון דעם וואס מ'זעט אז מ'האט אים געמאכט זיך טובל'ען מארגן, זעהן מיר אז די טבילה איז מעכב די מילה אליין איז נישט געווען גענוג, ושמע מינה, און מען קען אויך זיך ארויסלערנען פון דעם אז אין מטבילין גר בלילה אז ביינאכט קען מען נישט טובל'ען א גר, איי פרעגט די גמרא ונימא שמע מינה בעינן מומחין, אפשר זאל מען ארויסלערנען פון דא מען דארף אויך האבן מומחין, אזוי ווי די דיינים וואס איז געווען דא ביי די מעשה זענען געווען מומחין, זאגט די גמרא ניין, דילמא דאיקלעו, ס'קען זיין ס'האט זיך פונקט אזוי געמאכט, ס'האט נישט קיין ראיה אז ס'מוז אזוי זיין, מה שאין כן ווי רש"י רעדט אויס, ס'מוז זיין אז דריי איז מעכב, ווייל ווען נישט, פארוואס האט רב ספרא צוגעלייגט וואס האט אים געברענט צו זאגן אז ס'איז געווען דא דריי, זעהן מיר אז דריי מוז זיין, זאגט די גמרא, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, גר צריך שלושה, ווי ווייסט מען אז דארף זיין דריי, ווייל משפט כתיב ביה, שטייט ביי דעם משפט משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח, און ממילא אזוי ווי א משפט מוז האבן דריי, א דין תורה מוז האבן דריי, די זעלבע זאך צו מגייר זיין א גר, דארף מען אויך האבן דריי דיינים.